לעילוי נשמת הרבנית עטה דבורה בת ר' מרדכי עליה השלום מרוזוב ליום היארצייט שלה ב' תמוז.
ב' חלקה מהתוועדות י' שבט תשי"א.
ס'איז אויך דא צווישן די שליחות'ן וואס דער רבי האט געמאנט פון אלעמען צוזאמען און פון יעדערן באזונדער, איז דא כמה וכמה סוגים אין אט די שליחות'ן. דארפן אבער וויסן זיין אז ס'דא א מאמר הזהר אז ס'דא אין זהר שטייט אז דא קליפה לדא ודא קליפה לדא און דא מוחא לדא ודא מוחא לדא דאס הייסט אז יעדער ענין איז דאס מער ניט ווי א ענין חיצוני לגבי א ענין וואס איז פנימיות'דיגער פון אים און דאס א ענין פנימי לגבי א צווייטן ענין וואס ער איז חיצוניות'דיגער פון אים. במילא דארף יעדערער וויסן אז אט אט די עניינים וואס דער רבי האט אויף אים ארויף געלייגט האט ער דערפון גענומען די ערשטע זאך די הוראה בגלוי וואס ער האט געהאט פון רעבן דאס איז אז דער רבי האט אים געהייסן ער זאל פארן אין דער און דער שטאט און זאל זיך פארנעמען מיט אזא מין און אזא מין ארבעט אדער עבודת החינוך אדער חיזוק התורה אדער יהדות אדער לערנען אלף בית מיט קינדער. האט ער אנגענומען אט די הוראה בגלוי און האט איר ממלא געווען, ומילא דאס איז זיין שליחות. אבער אין דערויף דארף מען זיך אריינטראכטן צי דאס איז בשעת דער רבי האט אים אויף דערויף געשיקט, צי איז דאס געווען די שליחות היותר פנימית וואס ער האט פון אים געפאדערט, אדער דאס איז געווען מער ניט ווי א ענין של קליפה און אין דערויף איז געווען באהאלטן א כוונה פנימית וואס ער האט געדארפט אויספירן אין דעם ארט, וואו ער געפינט זיך. דעם ארט מיין איך ניט דווקא ערי השדה, די שליחות מיינט בשעת מ'איז ארויסגעגאנגען, מ'האט גערעדט געהערט פון רבי'ן די הוראה אין זיין היכל, און בשעת מ'איז ארויסגעגאנגען פון דעם היכל פון יענער זייט טיר איז מען שוין געווען אין ערי השדה. ווארום לגבי אט דעם צימער, אט דעם היכל וואס דער רבי האט אויפגענומען אלס יחידות, און וואס דארט האט ער געלערנט און דארט האט ער געדאווענט, איז מבחוץ ולמעבר ומעבר לאסקופה איז דאס שוין געווען אן ערי השדה ווארום דארט האט געפעלט א טייל פון תפארת אדם לשבת בית וואס האט זיך געפילט אין דעם חדר פנימה איז במילא איז בשעת מ'איז ארויסגעגאנגען אין אט די ערי השדה האט מען געמוזט אננעמען די הוראה בגלוי און איר ממלא זיין. אבער מען דארף געדענקען אלעמאל אז ס'קאן זיין אז אין דערויף איז געווען באהאלטן א כוונה פנימית, און ס'קרוב לומר אז דאס איז אזוי, דערפאר וואס דער תכלית, דאס וואס דער רבי האט געוואלט, האט ער זיך געוואלט אויספירן, דאס וואס ער האט איבערגעגעבן בשם פונעם אלטן רעבן, אז דער אלטער רבי האט געוואלט אז חסידות זאל זיין ניט א ענין פון א מפלגה, פון א טייל פון אידן, נאר וואס דען דאס א ענין פארן אלע אידן אן אויסנאם.

און ווייטער וועט זיך טאן עתיד לאתבא צדיקיא בתיובתא וועט דאס טאן אן אנדערער, אבער וואס מיר דארפן צושטעלן איז זאל זיין אטע דער יפוצו מעינותיך חוצה. נאר וואס דען דעם רבי'ס די וואס האבן געהאט א שייכות און האבן א שייכות צום רעבן האבן געהאט אטע די זכות דעם זכות אז אזוי א קליפה א שאלעכץ קאן זיך זיין א ענין חיצוני אדער א ענין של חולין לגמרי, האט דער רבי מזכה געווען אונז אלעמען אז אפילו די עניינים חיצונים וואס אין זיין שליחות איז דאס אויך געווען א ענין של קדושה. דאס הייסט דער רבי ס'איז דאך געווען אזוינע וואס דער רבי האט זיי געהייסן טון מסחר און די כוונה פנימית איז אין דערויף געווען כדי זיי זאלן קענען דערנאך מערער געבן אויף צדקה, במילא קומט זיך אויס אז די קליפה דער ענין חיצוני איז דאס א ענין של רשות,

זאל דאס אויכעט זיין קדושה, דאס הייסט ער האט זיי אוועקגעשטעלט אויף עבודת החינוך, אויף חיזוק התורה, אויף חיזוק היהדות, אויף הפצת התורה, אז אפילו די עניינים חיצונים שבהם זאל אויך זיין עניינים של קדושה, און ער האט פון זיי געמאנט אז פון די עניינים של קדושה זאלן זיי נאך מאכן דערפון א קדש הקדשים, וואס אויף דערויף איז דאך דא בכלל איז דאך דא ארבע דרגות. אבער דערנאך איז מען נאך מוסיף אז ס'איז נאך דא א דרגה פון פרת חטאת וואס דאס איז נוסף אויף זיי איז דא בכלל איז דא חולין, און דערנאך איז דא מעשר און דערנאך איז דא תרומה און דערנאך איז דא קודש און דערנאך איז נאך מוסיף אין משנה און אין גמרא און אזוי ווערט אויך אפגע'פסק'נט אז ס'איז נאך דא נאך א מעלה איז דאס אין ענינים פון פרת חטאת וואס אפילו הטהורים לקודש איז פאר פרת חטאת איז דאס ניט מספיק. מילא דארף מען וויסן זיין אז בכלל איז דא פינף דרגות וואס דאס איז פארבונדן מיט רף נפש און רוח און נשמה און חיה און יחידה, איז דא אזוינע וואס זייער לבוש חיצוני איז ענינים וואס איז א זאך פון נפש וואס דעמאלט קען זיין ונפש כי תחטא אז פון וואנעט ק וואו קען מען האבן א שייכות צו א חטא ועון איז דאס דווקא מער ניט מצד דעם חלק הנשמה וואס ווערט אנגערופן בשם נפש ס'דא אזוינע אבער וואס זיי לכתחילה איז זייער ארבעט אפילו בחיצוניות איז אויך א ענין וואס איז פארבונדן מיט רוח אדער מיט נשמה אדער מיט חיה אדער אפילו מיט יחידה פון דעסטוועגן דארף מען אבער וויסן אז דאס אלץ איז הכנות און ווי ס'ווערט נתבאר אין חסידות אז דאס אלץ ווערט אנגערופן חמשה שמות נקראו לה איז אויך דא א זאך וואס דאס איז לה וואס דאס איז דער עצם הנשמה און אָט אָ דאָס איז מען מכנה מיט, גיט מען דאָס אַ נאָמען אין פֿאַרשידענערלײ פֿינף נעמען. און אָבער די זאַך אַלײן איז אױך אַ זאַך, װאָס שטײט נאָך העכער פֿון די אָט אָ די אַלע נעמען, איז אַפֿילו אָט אָ די, װאָס זײ האַלטן שױן בײַ דעם ענין פֿון יחידה, זאָלן זײ אָבער װיסן זײַן, אַז האָבן זײ געהאַט אַ שײַכות צום רעבן, במילא האָבן זײ זיך איצטער אױך אַ שײַכות צום רעבן און װעלן זיך װײַטער אױך האָבן אַ שײַכות צום רעבן, ווארום קדושה איז אויך א כלל אז זי פארלאזט קיינמאל ניט דעם ארט, אטא דארט וואו זי האט זיך איינמאל געפונען, זאלן זיי וויסן זיין אטא די אלע עניינים איז דאס לפי ערך איז דאס מער ניט דאס איז דא מוחא לדא, און אין דעם טיפסטן מח איז נאך דא די נקודה וואס זי ווערט אנגערופן יחידה דערפאר וואס זי איז פארבונדן מיט יחיד, וואס דאס גיט זיך אונז איבער אין הפצת המעיינות חוצה. אז דאס הייסט אז מען דארף זען לייגן כוחות אין אטא די אלע עניינים וואס מען טוט אז סוף כל סוף זאל דאס ברענגען א תועלת אז דער אור החסידות וואס דאס איז דער אור וואס האט מגלה געווען דער בעל שם טוב ותלמידיו אחריו און דער אלטער רבי מיט די ממלאי מקומו אחריו ביז דעם שווער דעם רעבן איז אטא דער אור זאל דערגרייכן לכל בני ישראל און אז ס'וועט זיין דער לכל בני ישראל היה אור במושבותם, איז איצטער גייט זיך א סדרה, ביז איצטער געווען עניינים פאר סדרות וואס מ'האט זיך גערעדט וועגן קודם מתן תורה, און דאס איז נאך געווען ווייניג האט זיך גערעדט די עניינים פון גלות. איצטער הייבט ער זיך אן די סדרה ויהי בשלח פרעה את העם, ווי אזוי מ'איז ארויסגעגאנגען ווי ווי ס'איז אז די אידן זיינען ארויסגעגאנגען ביד רמה, ביז וואנעט מ'איז געקומען צו אז ישיר משה וואס דערפאר ווערט אויך אנגערופן אט דער שבת בשם שבת שירה, זאגט דאך אויף דערויף די גמרא אין סנהדרין מנין לתחיית המתים מן התורה שנאמר אז ישיר משה איז ניט אז שר נאר וואדען אז ישיר אז במהרה בימינו ובעגלא דידן איז אט דער משה פון אונזער דור וואס דאס איז דער שווער דער רבי וועלן מיר אלע זוכה זיין אז ס'וועט זיין אז ישיר משה, נאר וואדען ניט אליין, נאר וואדען ס'וועט זיין משה ובני ישראל, ניט מיט א ו' המפסיק, נאר מיט א ו' המחבר, און אט דעמאלט וועט מען מסיים זיין אדשם ימלוך לעולם ועד און מ'וועט עס נאך פארטייטשן אויף תרגום אויכעט, אזוי איז אויך דער סדר התפילה.

ניט פארלאזן זיך אויפן רעבן. על אחת כמה וכמה ווען ס'האנדלט זיך מער ניט וועגן א רעבעס אן איידעם, דאך ניט לייגט זיך קיין פייגעלעך אין בוזעם און איר מיינט איר לייגט אויף מיר אריבער, זיינט איר אלע פריי און קאנט זיך טאן וואס איר ווילט, כ'מיין ניט וואס איר ווילט חס ושלום דברים וואס וואס אינם מותרים, נאר דען זיך מאכן א גוד טיים מיט א רואיקן לעבן און טייט זיך היציג ליב מיינען וואס ס'וועט זיין ער וועט זיך שוין הארעווען און ער וועט זיך אפטאן אלע ענינים און יעדער וועט אוועקגיין תחת גפנו ותחת תאנתו, און זיך טון וואס איר ווילט, זאלט איר זיך ניט לייגן קיין פייגעלעך אין בוזעם, קיינער נעמט פון אייך ניט אראפ די אלע שליחות'ן וואס דער רבי האט אייך געגעבן, און קיינער וועט אייך ניט פארשפארן קיין ארבעט, מען קען ארבעטן מיט אייך צוזאמען, טאמער קען מען אייך מיט עפעס העלפן, וועט דאך קיינער ניט זשאלעווען, ניט אייך העלפן, אבער אט אט די שליחות וואס דער רבי האט געגעבן יעדערן פון אונדז, דארף ער אין פועל ממש אליין מקיים זיין, מיט זיינע רמח איברים, און מיט זיינע שסה גידים פון גוף, און מיט זיינע רמח איברים שסה גידים פון דער נשמה, און ס'איז דאך ניטא אויף וועמען צו פארלאזן, ווארום דאס איז א ענין וואס הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, דארף מען פשוט אליין הארעווען און אליין טון, און דא וועט ניט העלפן וואס מ'וועט געבן כתבים און מ'וועט רעדן און מ'וועט זינגען און מ'וועט זאגן לחיים, דאס קען קיינע ענינים ניט משנה זיין, דאס דארפט איר אליין מהפך זיין דעם שטות דלעומת זה און דעם כח פון נפש הבהמית און מאכן דערפון שטות דקדושה. ווארום דער משכן, דער רבי האט אמאל געזאגט אין א פארברענגען, אז דער אז דער משכן האט מען געקאנט אויפבויען מיט די געלט פון יחידים, און אף על פי כן האט מען געוואלט אז אין די משכן זאלן אלע אידן זיך משתתף זיין, און אט אזוי איז אין אין דעם משכן הגשמי וואס איז געווען בזמן המדבר, און אט אזוי איז געווען אין די מקדש וואס דוד המלך האט געבויט, האט ער בפירוש גובה געווען מכל שבט ושבט, כאטש האט זיך געהאנדלט וועגן אזא מין סכום וואס בא דוד'ן האט עס ניט באטראפן, און אזוי איז אויך געווען ביים רעבן בשעת ער האט געוואלט שרייבן די ספר תורה פון קבלת פני משיח, האט ער געזאגט אז ער וויל ניט האבן דעם ענין פאר זיך אליין, ער וויל דערויף מיט זיי האבן א השתתפות פון כל ישראל. און אט אזוי איז אויכעט מיט אט אט דער ארבעט וואס מ'האט ווי מ'האט פריער גערעדט לויט ווי שטייט ביים רעבן אין מאמר. אז איצטער איז דאך די ארבעט וואס מען דארף מאכן דירה לו יתברך בתחתונים אט דא אין פועל ממש דארף מען מער נישט ווי מסיים זיין.